איז געשטאנען פאר צוויי וואכן האבן מיר געליינט אין פרשת תולדות שטייט ווען עשו איז אריין געקומען ווען עשו איז אריין געקומען נאך וואס יעקב האט שוין געברענגט די גדיי עזים שפעטער איז געקומען עשו שטייט ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד חזל זאגן ראה גיהנם פתוחה לו מתחתיו האט געזען ווער די עשו איז האט ער אים געזאגט פריער האט ער געווען דא די ברידער ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו ואוכל מכל, דארט שטייט מכל ביי יצחק. און נאך אמאל, ביי אברהם אבינו שטייט והשם ברך אברהם בכל, מכל שטייט ביי יצחק, ווי שטייט? ביי ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, האט ער געזאגט, נא ווער איז דא געווען פריער די ברידער, און האט געברענגט די די אלע זאכן, ואוכל מכל, און כל שטייט די וואך די וואך ביי יעקב אבינו, ווען? ווען עשו האט זיך געטראפן מיט אים, און יעקב אבינו האט אים געזאגט, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, נעם די מתנה וואס איך האב דיר געברענגט, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל, כ'האב אלץ, יש לי כל. איז נאכאמאל, איז חזל זאגן בכל מכל כל, בכל שטייט ביי אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל, ביי יצחק אבינו איז געשטאנען פאר צוויי וואכן והוא אוכל מכל, און דא שטייט ביי יעקב אבינו כי חנני אלוקים וכי יש לי כל, דאס איז בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל. ס'דא א מורא'דיגע ווארט רבותי, לאמיר זיך א מינוט מתבונן זיין ווי דאס שטייט. ווי שטייט והשם ברך את אברהם בכל? שטייט אין פרשת חיי שרה א פסוק נאך וואס ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, נאך וואס ער האט באגראבן שרה אמנו, נאכדעם שטייט בכל. ווי שטייט ביי יצחק אבינו? ווי שטייט ואוכל מכל? ווען ס'איז געווען שטייט אין זעלבן פסוק ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, חזל זאגן ער האט געזען ווען עשו איז דארטן אריינגעקומען, ער האט געזען גיהנם פתוחה לו מתחתיו, ער האט געזען, ער איז געוואר געווארן ווער די אינגאטש איז, דער עשו. דארטן שטייט מכל. ווי שטייט כל? דא וואס שטייט ביי יעקב אבינו כל. ווען ער האט זיך געטראפן מיט עשו קומט דא וארבע מאות איש עמו. ער וויל אים הרג'נען. יש לי כל. דאס איז די ברכה. דאס איז די ברכה וואס מ'איז בעט כמו שנתברכו אבותינו. אז א איד זאל זיך וויסן שטענדיג צו האלטן. די אבות הקדושים איז געווען בכל מכל כל ווען ס'איז געווען שווערע מצבים. בכל ביי אברהם אבינו איז געווען נאך וואס ער האט באגראבן שרה שטייט ויקם אברהם. ער האט זיך נישט געלאזט מיטן נאז אראפ. ויקם אברהם, ואוכל מכל וואס שטייט ביי יצחק אבינו איז אויך געווען ווען ראה גיהנם פתוחה לו מתחתיו דעמאלט שטייט מכל, און ווען שטייט כל דא ביי יעקב אבינו ווען ער האט זיך געטראפן מיט עשו ארבע מאות איש און ער וויל אים הרג'נען, דאס איז די טייטש כמו שנתברכו אבותינו אז די ברכה פון א אידן אז ווען די רמזור דרייט זיך רויט געל גרין זאל ער וויסן ער איז שטענדיג מיטן אייבערשטן כמו שנתברכו אבותינו, דאס איז די טייטש אין די גמרא בבא בתרא י"ז זאגט די גמרא תנו רבנן, שלושה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ווער? וואסערע דריי? אברהם יצחק ויעקב, פארוואס? די גמרא זאגט בכל מכל כל ברענגט צו די גמ' ווייל דאס איז טעם עולם הבא, טעם עולם הבא איז אין יעדן מצב צו וויסן אז די רבונו של עולם איז מיט דיר, די רבונו של עולם איז מיט דיר, און דאס איז גוט. די באקאנטע מאמר וואס שטייט וואס שטייט פון א סאך די וואך די געזעט ווארט און מארט אייט אויף אייט ווי מוך אז דער מענטש זאגט אייט אויף זי גיט די זאגסט גיט זאגט אייט אויף אייט ווי מוך איך האב נאך וואזן ווי גיט איז איך האב נאך וואזן ווי גיט איז גיט ווען ווען זי געווען אייט ווי קומען ארבע מייט זי שימע זאגט ער ווארט און מארט אייט אויף זי גיט זאגט די אייבערשטער איטיב עמך איך וועל נאך ווייזן ווי גוט איר מיר רב גאדל אייזנער פלעגט איבער זאגן פון רב לייבל קוטנער רב לייבל קוטנער איז געווען א איד וואס האט מיט געמאכט יסורים רבים בפרט ביי די תקופה פון מלחמה האט ער געזאגט אז רב לייבל קוטנער פלעגט זאגן אז דער וואס אריבער געגאנגען די שווערסטע צרות צווישן די אבות הקדושים איז געווען יעקב אבינו צרות לבן צרות דינה צרות עשו צרות יוסף צרות צרות לבן אלץ איז אריבער די שווערסטע צרות און דייקא ביי אים שטייט ואתה אמרת היטב איטיב עמך פארשטייט זיך אזוי ווי דער בליק פון אבות הקדושים איז געווען אז זיי האבן געזען אז זיי האבן געזען אז א מאמר וואס שטייט אין רוקח פון ראשונים רוקח מרבותינו הראשונים טייטשט אין סידור שטייט מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה טייטשט דער רוקח מן המיצר קראתי קה א מענטש שרייט ס'איז מיצר ס'איז ענג זאגט דער רוקח ענני דא ענטפערט די אייבישטער האסט א טעות במרחב ס'איז ברייט ס'איז נישט נישט מיצר ווארט אביסל און זען ווארט אביסל און זען ס'איז נישט מיצר ס'איז מרחב אזוי טייטשט דער רוקח פשוט פשט בעל הבית'יש גערעדט ווי זאגט מען אז איינער נעמט איינער האט א קאר וואס איז ווערט צוויי הונדערט טויזענט דאלער א קאר וואס ווערט צוויי הונדערט א מיליאן שקל און ער נעמט א טאמער איז א נארמאלער מענטש איך רעד יעצט פון א נארמאלער מענטש ער נעמט א צוויי האמערס טראך ער צוקנאקט עס אויף צוויי אויב ער איז א נארמאלער מענטש יא ס'מוז זיין אז ער פארדינט פון דעם צוויי מאל אזויפיל א נארמאלער מענטש מאכט עס נישט אויב ער מאכט אזא זאך פארדינט ער צוויי מאל אזויפיל אז ער צוברעכט אזא קאר וואס צי האסט געזען איינער א נארמאלער מענטש גייט אריין אין בית מדרש אן קיין שיך און אן קיין זאקן? ס'איז גוט פארשטיין אז א נארמאלער מענטש עפעס ווארט אים עפעס א ריווח דא, ער מאכט עס נישט סתם. זאגט ער דער גרעסטער דער רבונו של עולם צדיק וישר הוא אז ער צוברעכט דיר אזא קאר פארשטיי איך גוט אז ס'ווארט דיר גרויסע רווחים, דאס האט יעקב אבינו געזאגט ווען ער איז אריבער די שוועריקייטן, צרות לבן צרות דינה, צרות יוסף, ער האט געזאגט ואתה אמרת היטב איטיב דא איז באהאלטן די גרעסטע גוטס איז דא באהאלטן. דא און דייקא דא איז באהאלטן די גרעסטע גוטס איז דא באהאלטן, דו זעסט עס נישט, נישט שטענדיג זעט מען. נאר דאס איז געווען די חכמה פון אבות הקדושים. ער ברענגט די מכתב מאליהו, רב דעסלער זאגט ער אז מ'וועט זאגן פאר א מענטשן, מ'וועט גוזר זיין פאר מענטשן דו דארפסט זיך אוועקשטעלן דא אין רבי עקיבא גאס, דארף זיך אוועק שטעלן אין די גאס פון אינדערפרי ביז ביינאכט, און דו דארפסט אויסטון מענטשן די שיך, אויסטון און אנטון, אנטון. עצרת זעקה צו מאכן, אוי, עצרת זעקה מיט שופרות, אזא גזירה? אזא השפלה נוראה וואס מען מאכט פון מיר? מען דארף אויסטון און אנטון שיך? אזא השפלה נוראה איז עצרת זעקה צו מאכן? זאגט ער עפעס א פלא פון א זאך, איך זע איינער וואס מאכט עס, נישט איינער, נישט צוויי, וואס מאכט עס יעדן טאג, און ער מאכט עס בשמחה רבה, ווער? די מוכר פון שיך געשעפט. די מוכר פון שיך געשעפט האלט אין איין אנטון און אויסטון שיך פון מענטשן, און ער מאכט עס מיט אזא שמחה, ער האלט עס נישט אלץ א השפלה, דו ווייסט פארוואס זאגט ער? דו ווייסט פארוואס? ווייסט פארוואס? ווייל ער פארדינט פון דעם געלט, ער ווייסט ער פארדינט פון דעם. טאמער דו'סט גלייבן אין יעדע השפלה וואס דו גייסט אריבער, וועסטו גלייבן אין אייבערשטן אז דא איז באהאלטן פאר דיר א טובה, דו פארדינסט פון דעם, וועסטו עס אויך מקבל זיין מיט א שמחה. וועסט עס אויך מקבל זיין מיט א שמחה. אז דו וועסט פארשטיין גוט. אז דאס איז אלץ פון בורא עולם, אז וועסט פארשטיין גוט אז ס'איז פון בורא, די ערשטע זאך אז דאס איז די בורא עולם אליינס ווען יענער איז דיר משפיל וועט דער אלץ איז די אייבישטער, ווי שטייט ינחני במעגלי צדק, די ווארט ינחני, שרייב עס אויף, ינחני איז אויף אהין און צוריק, אזוי איז ינחני, אויף צוריק צו וועגס איז אויך ינחני, יא? ווייל טאמער סיי ס'גייט גלייך, סיי ס'גייט פארקערט, דארפסט וויסן די אייבישטער פירט עס, און אז די אייבישטער פירט עס איז פאר דיר באהאלטן א טובה דארט. סיי ווען ס'גייט דיר גלייך, און סיי ווען ס'גייט דיר פארקערט. ווי דו האסט געמיינט אבער פארקערט. דארפסטו וויסן די אייבערשטער פירט עס, און אז די אייבערשטער פירט עס, איז דאס אויפן בעסטן ווי דער לשון ידוע וואס דער שפת אמת זאגט, א באקאנטע לשון וואס כדאי זיך איינ'חזר'ן פון דעם. דארף בעטן דעם עולם און מאכן פון דעם א ניגון, אפשר אפשר אפשר וועט מען עס געדענקען. מען זאגט דער שפת אמת, ס'איז א באקאנטע מאמר ואם האדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי. אז ליבו בוטח כי כל ההנהגה שלו מהקדוש ברוך הוא. נישט יענער האט געמאכט, נישט דער, די אלע באבע מעשות, נישט איך האב זיך אליינס געמאכט, גארנישט. כאדם ואם האדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי, אז ליבו בוטח כי כל ההנהגה שלו מהקדוש ברוך הוא. והכל הוא כפי הטוב הנצרך לו על צד היותר טוב מכל הטובות שבעולם. ווי זאגט ער, איך ווייס אלץ פון אייבערשטן אבער פארוואס דארף איך ליידן? זאגט ער ניין, לייגט ער צו והכל כפי הטוב הנצרך לו, על צד היותר טוב מכל הטוב שבעולם. דארפסט אביסל אריינלייגן אין קעפעלע, דארפסט לעבן מיט דעם, ווי שטענדיג זעהסטו עס, מיר טייטש די וואכעדיגע סדרה, ויזרח לו השמש, רש"י זאגט די וואך, מיר לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין אין א שטיקל רש"י, זאגט דער הייליגער רש"י, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל ווען יעקב אבינו איז אריבער את פנואל והוא צולע על ירכו. והוא צולע על ירכו זאגט די הייליגע רשי ומדרש אגדה ויזרח לו השמש וואס טייטש לו? לצרכו לרפאות את צלעתו דער וואס האט געהינקט דאס דאס דאס מרפא דאס אויסהיילן זאגט רשי הקדוש דאס טייטש ויזרח לו עס האט געשיינט פאר אים אים אויסהיילן יא זאגט רשי ואותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע

הער וואס ער זאגט, מלמד זיין א מענטשן, אז ווען ס'איז ביי מענטשן שקעה חמה שלא בעונתה, אינמיטן ס'ווערט אים נעבעך טונקל, דער רבונו של עולם באהאלט דעם זון, באהאלט ער ווען דו העסט עס דארפן, ווען דו דארפסט א רפואה, דעמאלטס האט ער דיר באהאלטן דעם זון, ווען ס'איז געווען שקעה חמה שלא בעונתה פאר צוויי און צוואַנציק יאר האט מען דיר שוין צוגעגרייט דער שקיעת החמה פאר די צייט, אז די צוויי שעה זאל דיר באהאלטן ווערן ווען עס איז צולע על ירכו, ווען דו העסט דארפן א רפואה, דער לימוד לדורות, ווען א מענטש זעט ס'ווערט אים נעבעך טונקל אינמיטן טאג דער אייבערשטער זאל אפהיטן. לא עלינו. יעדער איינער מיט זיינס, דאס וויסן צו נישט, דער רבש"ע באהאלט דיר דעם לעכטיגקייט, ער באהאלט דיר דאס ווען דו העסט עס דארפן, וועט זיין באהאלטן פאר דיר ויזרח לו השמש, ווי יעקב אבינו האט עס געדארפן צו האבן, ווען עס איז געווען והוא צולע על ירכו, דער זאגט רשי אותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע, דאס האט מען באהאלטן פאר צוויי און צוואַנציק יאר שוין צוגעגרייט פאר אים, דאס משריש זיין אין זיך, דאס לעבן מיט דעם. דאס לעבן מיט דעם, די קדושת לוי זאגט די וואך, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל, זאגט די קדושת לוי, ס'איז דא אסאך וואס געדענקען דעם אייבערשטן, מען קען זאגן שיינע דרשות, מען קען ביים דאווענען אויך געדענקען, ביים לערנען אויך, אבער מען גיבט זיך א באגעגן מיט א מענטש און איינער האט אים געגעבן אזא טשעפ, איינער האט אים געגעבן אזא טשעפ, האט זיך פארגעסן זאגט ער די זאגט די קדישת לייבי יאנג אין די מלך זאגט יאנג ווי לא יאקב ווי מוט שמחו קים זול קיס רויס אין לקים ווי מנושם ווען די ביז געווען מיט מענטשן האט געדענק פון דעם אייבערשטן קיס רויס אין לקים ווי מנושם וואטיכל ווען די ביז געווען דאס געווען א מאגע מיט מענטשן נישט שטאם געזאגט דרוש איז אין אין שפעטער פארגעסן פון די אלע זאכן קיס רויס אין לקים ווי מנושם ווען די ביז געווען מיט מענטשן דעם האט געדענק פון דעם אייבערשטן אין וואטיכל

די דל מאוחד די זאלץ אבער די טשאלנט איז געווען א פיינע ניין? די צאנצע זאגט אזוי רעדסטו אויך איך זאג די לייב מיר דאך אונזער מהר א שאמט זאל אויסזאגן דעם פסוק וואס איז לאז אויסזאגן דעם פסוק אזוי ווי א מענטש זאגן בטחון בטחון שפעטער רייסט מען זיך מיט מענטשן דאך און דאס איז פונקט ווי דער זאלץ לאז אפ די זאלץ אבער די טשאלנט איז גוט דער זאגט די קדושת לוי כי שרית עם אלקים ועם אנשים ווען דו ביסט געווען צו טון מיט מענטשן און מ'איז געווען צו טון מיט מענטשן, דעמאלטס האסטו געזען נאר דעם נאר דעם אייבערשטן אליין, און יעדער ווי דו האסט געדארפט. און טאהשע גמרא זאגט אין ברכות י"ג, כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו, ביי שמע ישראל ווער ס'איז מאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו, אמר רב אחא בר יעקב ובד' אוואו דארף מען מאריך זיין ביים ד', ווי טייטשט אזוי? אז ס'שטייט דאך אז מ'דארף מכוון זיין אחד, ח דארף מען מכוון זיין אז ער איז איין באשעפער אויף זיבן הימלען מיט איין ערד, און ביי ד' וואס דארף מען מכוון זיין? אין די אלע ארבע רוחות, יא אזוי שטייט, אלע ארבע, איך פארשטיי נישט וואס דארף מכוון זיין אלע ארבע רוחות, אז דו זאגסט זיבן הימלען און איין ערד איז נישט כולל אלע ארבע רוחות? נישט כולל אלע ארבע רוחות? זיבן הימלען און איין ערד איז כולל אלע ארבע רוחות? ניין, אלע ד' רוחות מיינט מען וואסערע ד' רוחות דו געפינסט זיך. צו דיין מערב און דיין מזרח און דיין צפון און דיין דרום דארט מוזטו ממליך זיין דעם אייבערשטן, אמר רב כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו אמר רב אחא בר יעקב דו ווייסט ווי? בד' דארטן אז דו ביסט מאריך ביי דיינע ד' רוחות דארטן זיי ממליך דעם אייבערשטן, אז זאלסט וויסן טאקע די וואס דו גייסט יעצט אריבער דאס איז די אייבערשטער, די וואס דו גייסט יעצט אריבער דאס איז די אייבערשטער, וואס דו גייסט יעצט עס אריבער, ווי מען זאגט נאך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לכאורה די סדר איז דאך היה הווה ויהיה, וואלסטו געדארפט זאגן פארקערט, קודם השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, וואס זאגסטו קודם השם מלך? ניין, די ערשטע זאך איז די הווה. ערשטע זאך וואס די פליק וואס דו האסט יעצט געכאפט א טעלעפאן, שריי, השם מלך ס'איז די אייבישטער, ס'איז די אייבישטער דעם הווה, נו נו נו, אויף דעם. נישט נאר א טעלעפאן פון אינדרויסן, ווען דיר קלינגט עפעס אריין אליין עפעס. נו השם מלך יעצט זיי אים ממליך.

וואס פאר א קשר האבן די צוויי פסוקים? ויותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, הדא הוא דכתיב ונשגב השם לבדו, וואס פאר א קשר האבן די צוויי פסוקים? האט רבי אייזיק'ל קאמארנא א פשט. דער מדרש וויל מסביר זיין, ער האט זיך דאך געריסן מיט א מלאך, נישט מיט עפעס א גיבור דא, עפעס ויאבק איש עמו מיט א גיבור, ס'איז דאך געווען א מלאך איז דאך דא געווען. מ'האט דא געהאט מיט א מלאך האט מען דא געהאט. וויל דער מדרש מסביר זיין ווי אזוי האט ער עס געמאכט, ווי אזוי קען א מענטש מיט א מלאך, ווי אזוי? דו ווייסט וואס די תשובה איז, ווען דאס רבי אייזיק'ל קאמארנא הדא הוא דכתיב ונשגב השם לבדו, ער האט נישט געזען נישט קיין מלאך נישט קיין שרו של עשיו גארנישט ער זעט יעדע זאך דעם אייבערשטן, און אז מען זעט יעדע זאך דעם אייבערשטן איז מען שטענדיג מנצח ומצליח. הדא הוא דכתיב ווייסט ווי אזוי ס'איז געגאנגען? ווי אזוי? ווייל הדא הוא דכתיב ונשגב השם לבדו, ער זעט גארנישט. האט זיך געווען שרו של עשיו, ס'איז אלץ פארשטעלטע זאכן ס'איז די אייבערשטער דא, די אייבערשטער האט זיך פארשטעלט יעצט אין דעם אין שרו של עשיו, ווי די קדושת לוי זאגט, די קדושת לוי זאגט אז אמאל האט א מענטש געוואלט אויסלערנען א קינד, ער זאל נישט מורא האבן פון קיינעם, אוועק נעמען פראדוקט, וואס האט ער געטון? האט זיך פארשטעלט אויף א בער, האט זיך אנגעטון פעל פון א בער, און קומט צו שרייען ווי א בער, און ער שרייט פארן קינד מיט אלע קולות ווי א בער, מאכט קולות פון א בער, אנגעשטומט ווי א בער, מאכט קולות פון א בער, פון א בער, זאגט דער קדושת לוי, אז ס'קומט דער קינד און זאגט טאטעלע, איך ווייס דו ביסט טאטי, האסט דיך פארשטעלט דא אויף א בערעלע, איך ווייס, איך ווייס דאס איז טאטי, דאס איז נישט, דאס איז נישט בערעלע, דאס איז טאטי. זאגט די קדושת לוי, האט נישט קיין טעם אז די טאטע זאל נאך בלייבן אינעם פארשטעלעכץ צום בער, אז ער האט שוין געכאפט די פרינציפ, ער שרייט אז ס'איז די טאטע, האט נישט קיין טעם, טוט ער גלייך אויס די, טוט ער גלייך אויס די פארשטעלעכץ. זאגט ער די זעלבע זאך, די אלע הסתרים וואס דרייט זיך ארום א מענטשן, דאס איז דאך נאר ווייל די אייבערשטער וויל זאלסט אים אויסטרעפן אין דעם אסתר. זאלסט אים אויסטרעפן אין דעם אסתר, זאלסט טרעפן אז ס'איז די אייבערשטער דא. אבער דער מענטש שרייט אכן אתה קל מסתתר, איר ווייסט ער שרייט צו טאטע אבי אבי אתה לא אירא רע כי אתה עמדי, איך ווייס אז דער טאטע איז דא באהאלטן, איך ווייס אלץ טאטע איז דא, ממילא גייט אראפ גלייך די הסתר, ווייל אז דער טאטע זעט אז די קינד האט שוין געכאפט אז ס'איז דער טאטע, איז וואס האט מען דא זיך ווייטער צו פארשטעלן? וואס דער שפת אמת איז פול מיט דעם כמה וכמה פעמים אז די אלע הסתרים פון א מענטשן איז נאר ווייל דער מענטש זאל אים זוכן אין דעם הסתר אבער דער מענטש געפינט אויס אז דאס איז דער אייבישטער גייט גלייך נתגלה ווערן ווי דער מאמר ידוע פון בעל שם הקדוש כי הנה אויביך השם כי הנה אויביך יאבדו זאגט דער בעל שם הקדוש כי הנה אויביך אין יעדע אויביך וואס דרייט זיך ארום א מענטשן אין יעדע אויביך וואס דרייט זיך ארום א מענטשן, טאמער שרייט ער השם, ס'איז נישט דער אויביך און נישט דער און נישט יענער, ס'איז דער אייבערשטער, אוי כי הנה אויביך יאבדו, ווערט גלייך נעלם אלע אלע הסתרים, ווערט גלייך נאבד אלע הסתרים, אלע אויבים ווערן גלייך נאבד. נו, איז כסדר דאס זיך דאס זיך משנן זיין משנן זיין, אויף דעם זענען מיר דא, אויף דעם זענען מיר דא, זיך עס משנן זיין, ס'איז נישט שלעכט, מיר זענען נישט קיין מלאכים, אבער, איר ווייסט רבי לייבל אייגער זאגט די וואך, ער זאגט לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל, פרעגט רבי לייבל אייגער וואס איז די מעלה? וואס איז די, ותוכל, האט מנצח געווען, האט מען געדארפט רופן מעכעלע, נישט ישראל. מעכעלע, ותוכל, ותוכל דאס איז מעכעלע? רבי לייבל אייגער, ניין, ותוכל נישט דאס איז די מעלה, כי שרית, דו בלייבסט א איש מלחמה, ביסט שטענדיג אין מאבק, דו לאזט זיך נישט, דו לאזט זיך נישט, ס'איז עניני אמונה וואס מען שמועסט יעצט, לאזט זיך נישט, לאזט זיך נישט אראפ, ס'איז עניני יראת שמים, דו לאזט זיך נישט, דאס איז די מעלה פון דעם, ישראל, כי שרית, נישט ותוכל, נישט מעכעלע, נישט מעכעלע, מעכעלע, ותוכל איז שוין די אייבערשטער. ווי זאגט דער בית אהרן, דער בית אהרן זאגט גדולים מעשי השם, צו זיין א גדול דאס איז מעשה השם, צו זיין א גדול צו נישט, דרושים זיין א דורש דאס איז לכל חפציהם, דאס קען יעדער איינער, דאס קען יעדער איינער, און דאס דארף יעדער איינער. דאס אין אלע ענינים, דאס אין עניני יראת שמים, אין אלע דינג, דו דארפסט די כי שרית, אויף די ענין וואס מען שמועסט יעצט אויף אמונה, אין ענין פון אמונה, כי שרית, מיר זיך מחזק כסדר, בפרט אין די טעג וואס מען גרייט זיך צו די גרויסע הייליגע טעג חנוכה וואס שטייט אין חזל דער באקאנטער חזל אימה חשכה גדולה נופלת עליו אויף די מלכות יוון וואס טייטש וואס איז געווען ווי דער שפת אמת זאגט עס רבי ר' בונים אז יוונ'ס קליפה איז געווען איין זאך טבעתי ביון מצולה זאגט דער שפת אמת יוון האט אריינגעלייגט טבע טבע ער האט מיר געמאכט מיט ער האט מיר געטשעפעט און איך טו דאך איך טוה דאס, ממילא האט ער מיר געטשעפעט, דא האב איך פארדינט, האט ער מיר, דאס איז יוון, דאס איז קליפת היוון, דאס איז יוון. וואס שרייט א איד? זאגט ער הצילני מטיט ואל אטבעה, איך זאל נישט אריינפאלן אין דעם טבע, נאר איך זאל וויסן אז אלץ דינג איז דער אייבערשטער אליין, ונחתום בטבעת המלך, איך זאל וויסן אז די טבע איז מלכו של עולם, די קליפה פון יוון איז געווען, אימה חשכה גדולה נופלת עליו. שרייען אז ס'דא א טבע, טבע. מ'האט דאך געשמועסט אז דערפאר שטייט דאך וחושך על פני תהום זה מלכות יוון, ווייל ווייסט דער עולם דא ווייסט וואס דאס איז, נו אזא זאך וואס מ'מאכט א סרט, א ווידיאו, דער עולם ווייסט וואס דאס איז, סוף קומט צו ווייסט מ'ווייסט נישט, מ'דארף בעיקר נישט קוקן, איז וויאזוי מאכט מען וויאזוי ווייזט מען דעם ווידיאו, וויאזוי ווייזט מען דעם סרט, מ'מאכט טונקל אין צימער, מ'ווייזט דעם סרט אויפן וואנט, איז אמאל געווען א קינד האט נישט גוט געזען, האט ער אנגעצינדן די לייט, אנגעצינדן די לעקטער. האט איינער געפרעגט יעקב וואס האסטו געמאכט, יעצט יעצט זעט מען נישט גארנישט, יעצט זעט מען גארנישט. זאגט דאס איז דאס ווען ס'איז טונקל אין צימער זעט דער אויס ממש אזוי און אזוי און אזוי. מען מאכט איין לעכטיגקייט זעט מען ס'אלץ דמיונות און חלומות ווען ס'איז טונקל זעט דער אויס ער האט מיר געטשעפעט מיט דער האט געמאכט, דאס איז געווען חושך על פני תהום זה מלכות יוון, זיי האבן אריינגעברענגט דעם חשכות אין צימער, ממילא האט מען געקענט אריינברענגען א טבע דער האט געמאכט מיט יענער האט געמאכט. איינמאל מען מאכט א להדליק נר אויף דעם גיט מען גייט גרייט מען זיך יעצט צו די אורות וויסן אז נאר איין אייבישטער אליין אויסער דעם גארנישט דאס איז די גאנצע תכלית פון כל התורה כולה און דאס איז געווען דא די יוונים וואס האבן די יוונים געשריגן ידוע וואס וואס שטייט אין חז"ל וואס האבן זיי געשריגן כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל נו ס'שטייט אין מגילת אנטיוכוס אז מלכות יוון האט ארויסגעשיקט טויזנטער צענדליגע טויזנטער זעלנערס און זיי האבן געשריגן וואס האבן זיי געשריגן זאגט די גמרא כל מי שמזכיר שם שמים ידוקר בחרב. כל מי שמזכיר שם שמים ידוקר בחרב. פון די אנדערע זייט איז געשטאנען מתתיהו כהן גדול ובניו. וויפיל איז געווען דארטן? דרײַצן בחורי ישראל. און זיי האבן געשריגן, וואס האבן זיי געשריגן? פארקערט, מי לה' אלי. האבן זיי געשריגן מי לה' אלי. און. שטייט דארטן, שטייט דארטן אין מגילת אנטיוכוס ווי יהודה המכבי האט געהאט השראת השכינה, ער האט געגעבן א שפרינג אריין צו די שונאים, און ער האט געגעבן א שיס און געפלויגן ק' אלף, ק' אלף זענען גלייך געפלויגן, און די מדרש דערציילט דארטן אז ביז דאס איז געווארן אלע שמונים אלף גיוסות כולם פגרים מתים, שמונים אלף גיוסות. וואס מ'האט געשריגן מי לה' אלי, מי לה' אלי, דעם לעמפעלע אנצינדן, זיי האבן געוואלט דא מאכן טונקל, א טבע, א טבע, אבער דערפאר, און פאר דערפאר, וואס טוט מען, אונז האט מען געשריגן, ואנחנו בשם השם אלקינו נזכור, נישטא קיין טבע, מען פארשטייט נישט זינגען יוונים, מען קען זינגען יוונים יוונים.

דערפאר נישטא קיין אות זיין אין יושב בסתר. ס'איז נישט נאר אויף כלי זיין אין מלחמה, מ'רעדט דאך אלצדינג, דער איז צורודערט וועגן א שידוך, דער וועגן א ישיבה, וועגן דער וועגן א רפואה, א בוטח בהשם אינו צריך לכלי זיין, ער דארף נישט הונדערט מאל א טאג קלינגען דעם שדכן, וכדומה וכו'. אוודאי און אוודאי, אונז אידעלעך, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, אונז ווייס מיר אויכעט מ'דארף השתדלות, אבער ווי האמער געשמועסט, השתדלות, דער עולם האט זיך שוין צוגעגרייט דעם דריידעלע, יא, א דריידעלע, דריי דריידעלע, יא, זיי האבן די שענסטע שפילער פון דריידעלע, וועט קענען זאגן וואס ער וועט געווינען צו ג' צו שין?

נו, אבער זאלסט וויסן אז נאר דער אייבערשטער וועט מאכן צו גימל צו שין, און ממילא זיי נישט אזוי פארטון אין דעם. זיי נישט אזוי פארטון אין דעם. איר ווייסט אין פרשת מקץ, איז דא א רש"י, רש"י זאגט דארטן, יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס, ואת הארץ תסחרו, זאגט רש"י, וואס טייטש תסחרו? תסחרו מלשון סוחר.

פארוואס האט מורא געהאט יעקב אבינו זאגט שוין די גמרא די גמרא ברכות דף ד' און קודם כל ירא שמא יגרום החטא מורא געהאט שמא יגרום החטא זאגט די ווילנא גאון א מורא'דיגע ווארט ביי אברהם אבינו שטייט והאמין בשם ויחשבה לו צדקה טייטשט די ווילנא גאון אזוי מיר זאגן ביי נשמת עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח, זאגט דער ווילנא גאון אזוי, עד הנה עזרונו וואס איז געווען ביז יעצט וואס דו האסט מיר געהאלפן, ווייס איך דאך רחמיך ס'איז נאר דיינע רחמנות ס'איז נישט אין מיינע זכיות, ס'איז נאר דיין רחמים, ולא עזבונו וואס דו האסט מיר נישט אפגעלאזט ביז היינט, דאס איז דאך נאר חסדיך דיינע חסדים ס'איז דאך נישט מיינע זכיות, אויב אזוי בין איך זיכער אז ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח, ווייל ווען ס'וואלט זיך געוואנדן אין מיינע זכיות, וואלט איך געציטערט, כ'האב שוין נישט קיין זכותים, כ'האב שוין נישט קיין זכותים, שמא יגרום החטא, אבער היות איך ווייס דאך עד הנה עזרונו איז דאך נאר רחמיך, דאס וואס איז ולא עזבונו איז דאך נאר חסדיך, אויב אזוי, איז דאך, אבער בין איך זיכער אל תטשנו, פארוואס? ווייל הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך, דיינע רחמים און חסדים איז דאך אן א שיעור און א גבול. ווען ס'וואלט זיך געוואנדן אין מיינע, מיינע זכיות, וואלט איך געציטערט. טייטשט ווילנא גאון א מורא'דיגע טייטש, מיר האבן נישט קיין השגות אין אברהם אבינו יעקב אבינו נאר די לימוד פאר אונז. דער יעקב אבינו האט מורא געהאט שמא יגרום החטא. אברהם אבינו האט געזאגט כ'האב נישט מורא שמא יגרום. פארוואס? ווייל והאמין בה' איך גלייב אין אייבערשטן אז וואס? אז ויחשבה לו צדקה וואס דו האסט געמאכט מיט מיר ביז היינט איז דאך אויכעט א צדקה, ס'איז דאך נישט אין מיינע זכיות. ויחשבה לו צדקה וואס דו האסט געמאכט מיט מיר א ביז היינט איז דאך אויכעט נאר א צדקה און ממילא האב איך נישט מורא שמא יגרום החטא ווייל די צדקה העט דאך ממשיך זיין ווייטער. יא. און אזוי באותו ענין רבותי, מענין לענין באותו ענין דער רבינו בחיי זאגט די וואך,

ס'איז דיר געווארן לעכטיגער? ביסט מחויב צו געדענקען, אין די ימי השלווה זאלסטו געדענקען די שווערע זמנים וואס איז געווען, פארוואס? כדי שיתבונן, זאלסט זיך יעצט מתבונן זיין ביתרונות שיש לו עתה וואס דו האסט יעצט, ברוך השם וואס דו האסט יעצט, איז ויודה להקדוש ברוך הוא על זאת וועסטו האלטן אין איין דאנקען. חייב אדם מכאן שחייב אדם שיזכור בזמן השלווה את ימי הרעה, געדענקען די שווערע צייטן אין די ימי השלווה, כדי שיתבונן ביתרונות שיש לו עתה, זאלסט זיך מתבונן זיין וואס די אייבערשטער האט געמאכט פאר דיר, איז ממילא ויודה להקדוש ברוך הוא על זאת, דאס האט יעקב אבינו געזאגט, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, באקוק ועתה הייתי לשני מחנות. וכן זאגט רבינו בחיי אומר שלמה המלך עליו השלום, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה. וואס איז טייטש ווי רבינו בחיי פירש ביום טוב ראה וזכור מיום רעה וואס איז טייטש רבינו בחיי אין ווען ווען ס'ווערט דיר גוט זאלסט געדענקען אז ס'געווען א יום רעה און דער רבונו של עולם האט געהאלפן ווייל דער מענטש פארגעסט זיך דאך ווי טייטשט דער ייטב לב שכן חובת כל היצורים להודות ווי דער ייטב לב שכן חובת כל היצורים ראשי תיבות שכחה מען פארגעסט זיך פון דעם להודות פארגעסט זיך ער געווארט אמאל א חתן צו ווערן געווארט אמאל אויף קינדער געווארט אויף א רפואה געווארט אויף א ישועה פארגעסט זיך פון דעם

סוכות? נישט קען בעסער בעסער געבן א נאמען בית? ס'איז דאך געבויט פאר מענטשן, וואס ביסט פאר בהמות? זאגט רב וואזנער שבט הלוי אז דאס איז דאס די עיקר וואס דו טוסט פאר יענעם. די עיקר וואס דו, און ווייסט פאר וועמען? פאר יענעם. אפילו פאר בהמות. מ'האט נישט בהמות הולכי על ארבע, אפילו די וואס זעען דיר אויס ווי בהמות. ווייסט דאך וואס א בהמה קוקט נאר אראפ, ער זעט נישט קיין סענטימעטער לעבן זיך א מענטשן, יא? אפילו אזעלכע פאר אזעלכע דו טוסט א טובה יא נאר דאס בלייבט דעם נאמען בלייבט על כן קרא שם המקום סוכות נאר וואס דו טוסט פאר יענעם פאר וועמען פאר מענטשן וואס ניט מען וואס עס זעט דיר אויס ווי בהמות נאר דאס בלייבט וואס מען טוט פאר יענעם וואס מען טוט פאר צווייטן אידנס וועגן מיר האט דערציילט רב שלום שוואדראן זכרונו לברכה ער איז געווען מקורב דא ביים חזון איש ער פלעגט קומען פון ירושלים צו פארן איז מענטשן האבן געוויסט ער איז א מקורב און מען האט געהאט א שאלה צום חזון איש איז א שאלה און האט מען אים געבעטן אראפפארן פרעגן

און מיט די נוגע צו ביטול תורה זאל יעדער איינער פרעגן זיין מורה דרך מיט זיין רב יא אבער מ'דארף וויסן פון דעם אויך חסד די פינטעלע פון די נשמה די זעלבע זאך האט רבי חיים ברים דערציילט ער דערציילט ביי הרב משה שיע לאנדא אז ער זאגט געווען דאך א שטארקע מקורב דארט ביים חזון איש און האט עוסק געווען אסאך אין צרכי ציבור אויך די גרויסע גאון

און אנדערע תורות דאס איז די נשמה אז דו מאכסט א חסד מיט א אידן און דאס איז מעלה די נשמה איז ווען דו וועסט לערנען וועסטו האבן אסאך א בעסערע הבנה יא איז קומט אויס אז דאס איז געווען א הכנה צום לערנען ס'איז נישט ביטול תורה נאכאמאל אז די ווען תורה וואלט געווען להבדיל ווי אלע חכמות קענסטו זאגן האסט יעצט מבטל געווען פונעם חכמה מיט דעם חסד מיט די תורה איז דאך נשמה, איז ווען מאכסט א טובה א אידן זאגט דער חזון איש ביסט דאך מעלה די נשמה, וועסטו האבן אסאך א גרעסערע הבנה שפעטער אין תורה, איז קומט אויס האסטו צוגעגרייט דעם תורה. נאכאמאל רבותי ווען ס'איז דא א שאלה וועגן א שיעור צי וועגן וואס, נאר איבערפרעגן א רב און זיך נישט מורה היתר זיין, איך זאג נאר אז מען דארף דאס אויך וויסן. דאס איז זיכער אז מען דארף עס וויסן ווען ס'איז נישט נוגע אויף א ביטול תורה, ארום און ארום. ווי דער חזקוני זאגט עס טייטשט עס די וואך, דער חזקוני זאגט על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, וואס איז על כן? דער חזקוני א מוראדיגע פשט, וואס איז על כן? וואס איז על כן? זאגט דער חזקוני ווייל מען זאל געדענקען אז דאס וואס איז געשען פאר יעקב אבינו ווייל די קינדער האבן אים געלאזט גיין אליין. צוריקגיין א טאטע וואס איז הולך לאורחו, דערפאר האט מען גע'אסר'ט עסן גיד הנשה. געהערט? פארוואס האט מען גע'אסר'ט עסן גיד הנשה? זאגט דער חזקוני מצוה זו נצטוו בני ישראל למען יהיה להם לזיכרון, מען זאל געדענקען מה שאירע ליעקב אבינו כשנותר לבדו בעוברו את הנהר לחזור אחרי הפכים קטנים, מכיוון שבניו לא ליווהו, מען האט אים נישט באגלייט, ועל כן חזר אליהם כשצולע על ירכו, אז דאס איז א לימוד פאר יעדן מענטשן, אז צו זיין א טוב און מייטיב, חסדים טובים מאיש לרעהו ברוחניות בגשמיות יעדער איינער וואס ער דארף, ווי די לשון פון רבינו יונה, מען רעדט דאך לשונות הראשונים כמלאכים, רבינו יונה ברענגט אין שערי תשובה.

וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, אבות, חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר, זעהן א צווייטן אידן, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ווי דער חפץ חיים פלעגט טייטשן, דער חפץ חיים האט געטייטשט, בורא נפשות רבות וחסרונם, דער אייבערשטער האט באשאפן נפשות רבות וחסרונם, יעדן איינעם פעלט עפעס אנדערש, איינעם פעלט געלט, איינעם פעלט שכל, איינעם פעלט געזונט, איינעם פעלט א גוט ווארט, פארוואס יעדע איינער פעלט עפעס אנדערש ווייסט פארוואס? ווייל אזוי להחיות בהם נפש כל חי ער וועט זיין א דאקטער ער וועט געבן געלט ער וועט זאגן א גוט ווארט ער וועט געבן אביסל שכל אזוי וועט וועט יעדער איינער האבן א חיות ווייל די עיקר חיות פון א מענטש איז נאר א טובה צו טון א אידן די גאנצע חיות פון די מענטשן זאגט דער חפץ חיים דאך נאר א טובה צו טון א אידן און אז דורך דעם וואס איז וחסרונם וואס מען האט באשאפן יעדן איינער מיט זיינע חסרונות

אז דאס האט געזאלט זיין א לימוד לדורות, אז א טובה טוהן א אידן איז מען מוותר זיין אפילו א מלאך מעבודת הקודש די עיקר א טובה טוהן א אידן. שנייה באדינען. א טובה טוהן א אידן. רבותי אונז זעמיר נישט קיין מלאכים, און איך רעד נישט אויף מוותר זיין רעדט מען עבודת הקודש, אונז רעדט מיר צו קענען א צווייטן אידן און וויסן וואס הייסט זאגן צווייטן אידן א גוט ווארט, און לעבן ווי א איד. עס איז דא נאך א איד. געזאגט רב שמואל ראזאווסקי דער גאון פון פאנעוויזש.

און ער איז דארטן אונטערוועגנס אינמיטן נאכט, א גוס, א גוס נישט געווען שייך ממשיך זיין, מען האט געמוזט אריין גיין אין א דירה, מען האט געזען איין פתח שיש בו מזוזה, עפעס א טיר מיט א מזוזה, עס איז לעכטיג, האט ער געקלאפט, און יענער האט נישט געוואלט אריין נעמען, האט אים געזאגט רבותי אולי איז עס פיקוח נפש דא, איך וועל קוקן, איר מוזט מיר אריין נעמען מיט מ. האט אים אריין גענומען, און האט אים אוועק געזעצט דארטן אין האל, אין ווינקל, און האט זיך געפירט צו אים געפערליך, געפערליך בהשפלה. ברענג עפעס דער בית הלוי וועט זיך דארטן אוועק זעצן עפעס מאכן תיקון חצות געווען אינמיטן נאכט האט זיך אנגעצינדן א לעכטל האט אים געגעבן א לעש אויס די לעכטל וואס איז דאס דא און ער האט געפירט מיט א שפלות נורא ס'איז אריבער א שעה צוויי איז דארטן געקומען גרויסע חשובע געסט ווער איז דאס געווען? די קוידינוב'ער רבי דער בעל אכסניא איז געווען א קוידינוב'ער חסיד

בקיצור האט אים געהייסן זיך אויפהייבן און די קוידינוב'ער רבי, האט אים געהייסן גלייך מכבד זיין און צוריק, האט אים גלייך מכבד געווען ווי עס איז א כבוד מיט די ש. דער בעל אכסניא האט געכאפט ווער דאס איז, אז דאס איז דער בית הלוי, איז ער אים געפאלן צו די פיס בעטן מחילה סליחה וכפרה, ער האט זיך געפירט ווי א, ער האט נישט געוואוסט ווער דאס איז. כ'האב נישט געוויסט ווער דאס איז. ער האט אים געבעטן מחילה. האט דער בית הלוי אים געזאגט אזוי, הער זיך איין, די וואכעדיגע סדרה שטייט, אז די בני יעקב, שמעון און לוי, די בני יעקב האבן געזאגט ווען זיי האבן געהערט וואס דארטן געווען מיט דינה בת יעקב, האבן זיי געזאגט, כי נבלה עשה בישראל. אזוי שטייט אין פסוק. כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. און דער בית הלוי האט געפרעגט א כפל הלשון. כי נבלה עשה בישראל, ווייס איך וכן לא יעשה, וואס דארפסטו זאגן וכן לא יעשה? כי נבלה עשה בישראל, דארף זאגן וכן לא יעשה. האט ער געטייטשט דער בית הלוי אזוי, האט אים געזאגט, די בני יעקב האבן געזאגט, ווען דאס וואלט געווען א נבלה עשה בישראל, מ'האט געטשעפעט דא א טאכטער פון יעקב אבינו, האט מען, האט מען, ווייל ס'איז בת יעקב, האט מען נאך געקענט פארגעבן, נאך געקענט מוחל זיין. אבער וכן לא יעשה, דאס טאר מען דאך נישט מאכן קיין שום בריה שבעולם טאר מען דאך נישט מאכן אזא זאך. איז פאר דערפאר האט דאס נישט קיין מחילה, און דערפאר איז שמעון ולוי געגאנגען אויסגעהארגעט גאנץ שכם. כי נבלה עשה בישראל ווען דאס איז נאר אלס בת יעקב וואלט נאך געווען אויף דעם א מחילה אבער וכן לא יעשה דאס איז די כפל הלשון צו טון אזא זאך קיין שום בריה און דערפאר האט עס נישט קיין מחילה האט די בית הלוי אים געזאגט אזוי ווען דו בעטסט מיך איבער דו בעטסט מיך איבער ווייל דו האסט מיר פוגע געווען אין כבוד התורה ווען דו וואלסט זיך געפירט דו האסט נישט מכבד געווען כבוד התורה ווי ס'דארף צו זיין איך וואלט דיר מוחל געווען אבער וכן לא יעשה דו האסט זיך געפירט קיין שום איד טאר מען זיך נישט פירן אזא זאך מס' סאלזים פירט מען זיך

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ווייסט פארוואס? וואס איז געשען מיט צולע על ירכו? דערפאר איז על כן ניין! ווייל ס'איז געווען מ'זאל געדענקען אז ס'איז געווען ויאבק איש עמו מיטן שרו של עשיו און דאס איז די גאנצע איד די גאנצע איד איז נאר עקשן. און מ'האט פריערט געשמועסט ווי רבי לייבל אייגער אז ער הייסט נישט מעכעלע ער הייסט נישט בטיחו עקשן ויאבק ויאבק די עיקר איז ויאבק און אזוי טייטשט מען די וואכעדיגע סדרה שטייט ווייטער אין פרשה ויהי בהקשותה בלדתה ניין א תלמיד פון חידושי הרי"ם דער ביאלער רב רבי שמואל לייב זאק ער האט אנדערע קשרים שרייבט ער ויהי בהקשותה בלדתה שטייט די וואך ותאמר לה המיילדת אל תיראי כי גם זה לך בן זאגט ער יעדע מענטש גייט אריבער שוועריקייטן אין רוחניות נסיונות מיט שוועריקייטן ער פרואווט און ער פאלט און האט שוין געווינען און נאכאמאל געפאלן און נאכאמאל געווינען און זעהט אים נישט אויס ווי ער טוט עפעס אויף מיט די ויהי בהקשותה און ס'גייט די שוועריקייטן ותאמר לה המיילדת אל תיראי כי גם זה לך בן די יגיעה איז א בן אפילו האסט אים נישט מנצח געווען, די עצם יגיעה, די הקשותה, דו ביסט געשטאנען מיט די שוועריקייטן, כי גם זה לך בן זאגט ער, נישט ווי אויב א מענטש מיינט אוי ער האט מנצח געווען א יצר הרע אה ער איז יעצט צופרידן, ניין, די שוועריקייטן ביסט זיך מתמודד מיט די שוועריקייטן, דו ארבעטסט מיט זיך. ארבעטס מיט זיך, זאג איך טייטשט די הייליגע חתם סופר די וואך, ער טייטשט שטייט ער האט אים געזאגט כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל, די חתם סופר פרעגט אז די ווארט ותוכל, אזוי פרעגט ער אז ס'איז איבעריג, כי שרית עם אלקים ועם אנשים פארשטייט מען אז ותוכל, ס'האט געדארפט שטיין כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל איז איבעריג, זאגט חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, מ'זאגט ס'איז דא א מלאך און ס'איז דא א מענטש. פון איין זייט איז א מלאך גרעסער פון א מענטש, און פון איין זייט א מענטש גרעסער פון א מלאך. וואס איז דאס? זאגט דער חתם סופר אזוי. פון איין זייט איז א מלאך גרעסער פון א מענטש ווייל א מלאך איז ריין. ער איז נישט קיין אזא חומר גס. א מלאך איז א ריינע זאך, ס'איז כולו, כולו טהור. ס'איז נישט, פון די אנדערע זייט זאגט דער הייליגער חתם סופר, דער מלאך איז טאקע א גרויסע מעלה ווייל ער איז משולל פון גשמיות, ער האט נישט קיין שום גשמי. אבער פון די אנדערע זייט האט א מענטש א גרעסערע מעלה, פארוואס? ווייל די ביסל וואס ער איז זיך מקדש און מטהר, דאס איז דאך מיט א בחירה ווייל ער האט דאך געקענט זיין ערגער, איז די ביסעלע האב איך דאך געקענט זיין ערגער, דערפאר בין איך גרעסער פון א מלאך. זאגט דער הייליגער חתם סופר, די מלאך האט אים געזאגט כי שרית עם אלקים, ווייסט פארוואס דו ביסט גרעסער פון א מלאך, ווייל ותוכל ווייל וואלסט געקענט זיין ערגער. ותוכל זאגט די הייליגער חתם סופר ווייל דו וואלסט געקענט זיין ערגער, אפילו א מענטש האט אביסעלע קדושה אביסעלע, די ביסעלע האסט דאך אבער געקענט זיין ערגער דערפאר ביסטו גרעסער פון א מלאך. ווער האט א מושג אין יעקב אבינו, אבער די לימוד וואס עס דארף דא זיין לדורות, אז א מענטש קוקט אויס עס איז אזוי שווער, האט שוין געארבעט, ס'גייט מיר נישט, ס'גייט מיר, דו ווייסט נישט ווי חשוב, ביסט גרעסער פון א מלאך מיט די ביסל קדושה וואס דו האלטסט זיך, ווייל דו האסט דאך געקענט זיין ערגער ווייל ותוכל, זאגט ער כאוס המעט

ווען א מענטש ווייסט אין יעדן מצב די ריי"ץ ברענגט פון בעל שם הקדוש א מאמר נורא ער ברענגט די ריי"ץ פון בעל שם הקדוש צמאה לך נפשי כמה לך בשרי כן בקודש חזיתיך שרייבט ער פון בעל שם הקדוש כן בקודש חזיתיך הלוואי וואלט געווען בזמן המקדש אזוי חביב למעלה וואס ס'איז חביב אונזערע עבודות היינט תשפ"א פון די בעל שם הקדוש כן בקודש פארוואס ווייל דעמאלטס איז געווען לעכטיג היינט איז א גלות און א הסתר כן בקודש חזיתיך זאגט בעל שם הקדוש הלוואי וואלט געווען בזמן המקדש אזא חזיתיך וואס ס'איז היינט וואס ס'איז היינט אין דעם גלות בעל שם הקדוש האט נישט געזאגט תשפ"א רבותי תשפ"א ווער רעדט ווען א מענטש ווי האט ער געזאגט די דריידעלע מען האלט זיך היינט אין איין דרייען אין דעם דריידעלע וואס איז די דריידעלע? ווען מיר דרייען זיך, הייב אן צו דרייען דריידעלע. דאס איז דאס. וועט זיך אלעס דרייען אליינס. שפעטער וועט שוין זיין, רבוש"ע ביטע הייב אן אביסל עקשן. פיסח'לי, הייב אן מיט כי שרית. בלייב נישט אזוי מיטן נאז אראפ, מיט די נאז אין דר'ערד. הייב אן אביסל, הייב אן צו דרייען דריידעלע. כי שרית עם אלוקים לאז זיך נישט, אין יעדן מצב. מיר זאגט יענער א פליגער, א פליגער, ווען עס קומט א שטורעם ווינט יא, ווינטער, דער עולם ווייסט דאך בעסער פון מיר, איך בין דאך נישט געווען, דער עולם איז דאך געווען, א פליגער ווען עס קומט גרויסע ווינטן אין ווינטער, עס גיבט א פליק אראפ פאר צען מעטער יא, און ער וואקלט זיך און ווארפט זיך, טאמער בלייבט ער אזוי שטיין, פאלט ער גלייך צוזאמען מיט די אלע יושבים און צוריקגעבן די נשמה ליוצרם קונם ובוראם. ער מוז ווייטער פארן, ער פארט ווייטער קומט ער אן, אפילו ביי ירידה, געגעבן א פון א ווינט און אראפגעפליקט מיט א רוח שיינע מעטער, אבער דו פארסט ווייטער, דו לאזט זיך נישט וועסטו אנקומען, וועסט בלייבן אזוי שטיין און וויינען וועסט אראפפאלן השם ישמרינו.

זאָגט ער, יאָ, דאָס איז ותּוכל, ער האָט דיר אָפּגענאַרט, לבֿן, דיר אָפּגענאַרט, טאָג און נאַכט האָט ער דיר אָפּגענאַרט, דער שׂר של עשׂו דיר אָנגע און דו גײסט װײַטער, דו לאָזט זיך נישט, מע לאָ דאָס איז ותּוכל פֿון אַ ייִדן, ער לאָזט זיך נישט, דער פֿליגער, ער גײט װײַטער, ער פֿאָרט װײַטער, דאָס איז ותּוכל פֿון אַ ייִדן, ער לאָזט זיך נישט, ער גײט װײַטער, װערט נישט נתפּעל בזמני ירידות כּבעליות, פֿאַרקערט, ער װײס בײַ ירידות איז כּן בקודש חזיתיך. א מורא'דיגע חזל וואס איז ידוע אין חולין צדיק א' וואס חזל זאגן ויאבק איש עמו מלמד און ממשיך אולי מלמד שהעלו אבק עד כסא הכבוד דער אבק ווען א מענטש האלט מלחמה מיטן יצר הרע לאזט זיך נישט בירידה כבעליה דאס איז מעלה אבק עד כסא הכבוד די תורה איז נצחית העלו אבק עד כסא הכבוד אזוי טייטשט דער שפת אמת א מורא'דיגע טייטש ווארט בחושך האלט מיט אן און פריער דערמאנט אז מלכות יוון האט געשריגן כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל פרעגט דער שפת אמת ס'איז דאך סותר מיניה וביה דו זאגסט אין לכם חלק און דו זאגסט באלוקי ישראל אז דו זאגסט אין לכם חלק איז ער נישט קיין אלוקי ישראל דו זאגסט אין לכם חלק באלוקי ישראל דער שפת אמת א פחד פון א ווארט זאגט די יוונים האט נישט געארט דאס לערנען דאס דאווענען מאכן מצוות תפילין שבת נישט געארט. זיי האט געארט איין זאך זאגט דער שפת אמת א מאמר נורא, זיי האט געארט וואס אונז אידעלעך ווייסן אז מיט אונזער כח מיט אונזערע מעשים ווען א איד פירט זיך ווי א איד מיט זיין יראת שמים איז ער מוסיף כח בפמליא של מעלה, ער גיבט אריין א כח אין כסא הכבוד, העלו אבק עד כסא הכבוד. אין לכם חלק באלוקי ישראל, דאס האט זיי געארט. דאס דאס די יוונים האבן נישט געקענט הערן אז אונז האבן א חלק באלוקי ישראל, אז מיט אונזערע מעשים מיט דעם אין די כסא הכבוד, דאס איז דאס דאס כביכול כביכול ווערט נתעלה פון אונזערע מעשים, דאס האבן זיי נישט געקענט הערן. אין לכם חלק באלוקי ישראל, טייטשט דער שפת אמת, דערפאר וואס האבן זיי נישט געלאזט קידוש החודש, פארוואס? ווייל קידוש החודש איז דאך ידוע וואס חזל זאגן אין די גמרא פיל, ישראל דקדשינהו לזמנים. זיצט דא א בית דין, און קובע ווען איז ראש חודש, און על פי דעם זיצט דער אייבערשטער אויפן כסא הכבוד ונתנה תוקף מי יחיה מי ימות, דאס טייטש דער אייבערשטער קוקט, אה מ'האט מקדש געווען ראש חודש אונטן, איז יעצט ראש השנה, איז יעצט ראש השנה, יעצט מי יחיה מי ימות, יעצט מי יחיה מי ימות, אלץ זינט דרייען אונז, דאס האבן די יוונים נישט געקענט הערן, האבן זיי געוואלט אז ס'זאל נישט זיין קיין קידוש החודש, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אונז אידעלעך האבן געשריגן ניין ואנחנו בשם השם אלקינו נזכיר, אונז מיט אונזערע מעשים זענען מנענע דעם כסא הכבוד, אונז האמיר א חלק באלוקי ישראל, דאס איז אביסעלע עפענען די קעפ אז די אייבישטער איז מיט אונז, די אמונה אין זיך, נישט נאר אמונה אין זיך, אז די אייבישטער איז מיט מיך פארנומען. אין לכם חלק באלוקי ישראל וואס איז א יווני, איינער וואס דרייט זיך ארום און לייגט תפילין, ער פארשטייט נישט, ער גלייבט נישט אז דער אייבישטער איז מיט אים יעצט פארנומען, די כסא הכבוד איז מיט אים פארנומען, זאל וויסן ער איז א יווני. מען טאר נישט זאגן חס וחלילה מתיוון אויך נישט, שוין, אלע אידן ישראל קדושים, אבער ער זאל פארשטיין אליין וואס מען טאר נישט זאגן. אין לכם חלק באלוקי ישראל האבן זיי געשריגן. די גמרא דערציילט אין חולין דף ז, באקאנטע מעשה, וואס אלע געדענקען. ר' פנחס בן יאיר איז געגאנגען דארט מקיים זיין מצות פדיון שבויים, איז ער אריבערגעגאנגען נהר גינאי, און האט אים געשריגן חלוק לי מימך, גינאי חלוק לי מימך, שפאלט דעם טייך.

די גמרא זאגט אויף דעם אמר ליה, אזוי האט ר' פנחס בן יאיר צו אים געזאגט, אם אין אתה חולק מימך, דו ביסט שפאלט זיך נישט, גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולם, דו גיסט זיך נישט יעצט קיין שפאלט, בין איך גוזר אויף דיר ס'וועט דא נישט אריבער גיין קיין וואסער קיינמאל. אלע פרעגן וואס איז די פשט פון דעם? ער האט דיר גע'טענה'ט א טענה, יא? האט ער געזאגט איך מאך אויך רצון קוני, וואס וועל איך זיך גיין שפאלטן פאר דיר? דו ביסט א ספק צו דו וועסט מאכן פדיון שבויים און איך בין א ודאי עושה רצון קוני, וואס וועל איך זיך גיין שפאלטן? און דו ביסט מאיים אויף אים? א גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולם? ווארום וואס איז געווען דא די תשובה? האט ער געטענהט אז אויב ער האט געענטפערט א תשובה און פון רבי שיעלע בעלזער שטייט די צוויי תשובות איינס מורי ורבותי דארף מחלחל זיין אביסל אין מח די צוויי תשובות פון רבי שיעלע בעלזער שטייט אז ער האט אים געזאגט ביסט פשוט נישט גערעכט דו זאגסט מיר ספק, איך בין נישט קיין ספק. אז איך גיי מאכן פדיון שבויים בין איך א ודאי, צו עס וועט ארויסקומען פדיון שבויים צו נישט, דאס ווענדט זיך אין אייבערשטן, עס האט בכלל נישט מיט מיר. איך בין ודאי עושה רצון קוני. מיט דעם וואס איך גיי, מיט דעם וואס איך גיי, איך מאך די השתדלות בין איך א ודאי עושה רצון קוני. צו עס וועט ארויסקומען צו נישט, דאס איז א גרויסע יסוד אויפן גאנצן עבודת השם, על התורה ועל העבודה ועל יראת שמים ועל גמילות חסדים אויף אלע עניינים. דו גייסט מאכן אז ס'איז ודאי עושה רצון קוני. ודאי ודאי עושה, צו ס'וועט ארויסקומען צו נישט ס'איז נישט דיין געשעפט. רב חצקל קוזמיאר שטייט א מורא'דיגע תירוץ אויף דעם. רב חצקל קוזמיאר זאגט, די תירוץ די פריערדיגע איז רבי שיעלע בעלזא. רב חצקל קוזמיאר זאגט אז רבי פנחס בן יאיר האט אים געשריגן וואס האסטו געזאגט? דו זאגסט מיר אתה ספק עושה רצון קוני? ואנ, ואני ודאי עושה רצון קוני. זאגט אים פראסקו קאזימיר האט אים געזאגט אויב אזוי אז איך גיי על ה ספק, איך גיי דא, איך גיי דאך זיך דא רייסן אויף א ספק, דו ביסט אויף א ודאי בין איך דאך מיליאן מאל העכער פאר דיר, דערפאר קען איך דיר גוזר זיין אויב דו גייסט זיך נישט שפאלטן גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם. אז איך ארבעט אויף על הספק, א בחור גייט עפענען א גמרא ער ווייסט נישט צו ער וועט קענען ממשיך זיין על הספק. ער גייט ער ארבעט על הספק ער ווייסט נישט ער וועט מצליח זיין צו על התורה ועל העבודה אין אלע עניינים איך ארבעט על הספק און איך בין מיליאן מאל גרעסער פאר דיר ווייל דערפאר גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם האט ער אים געזאגט אז א איד ארבעט דא

ס'איז נישט געווען קיין פארן עבודה, אכלני חורב וקרח בלילה. ער זאגט אז דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז די גאנצע צוואנציג יאר וואס יעקב אבינו איז געווען ביי לבן, איז ער נישט אריינגעגאנגען אין שטוב, ער איז געווען חורב וקרח בלילה צוואנציג יאר טאג און נאכט, ווייל צו לבן'ס הויז גייט מען נישט אריין, פאר מ'זאל נישט נדבק ווערן אין די קליפה אין די טומאה. רבותי, מיר דארפן נישט מסביר זיין דעם אויף וואס מען רעדט. מען גייט נישט אריין, ער האט נישט געוואלט דארטן אריינגיין. וויל זיך דערווייטערן א קילאמעטער פון א טרייפענע כלי. וואו איז ער? ער האט נישט געוואלט אריינגיין, נישט אריינגיין אין בית לבן צוואנציג יאר, זאגט די הייליגע דברי חיים, פאר דערפאר געווען חורב וקרח, אבער מען גייט נישט אריין אין אזא דירה. סחור סחור אמרינן לנזירא, לחמרא לא תקרב. איינער האט געזאגט פארן בריסקער רב אמאל א פשט, דער בריסקער רב האט עס נישט געקענט הערן אז דאס איז פשט אין פסוק, ער האט די מעשה, ער האט געזאגט דער בריסקער רב האט מיר געזאגט אזוי, א רשי זאגט די וואך עם לבן גרתי ואחר עד עתה, וואס זאגט רשי עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, האט ער געזאגט ויהי לי, שטייט שפעטער ויהי לי שור וחמור, האט ער געזאגט פארן בריסקער רב א פשט, אז ער האט געזען א ווארט, אז עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, ווי אזוי קען זיין, צוואנציג יאר געוואוינט מיט א לבן, ער האט זיך נישט געלערנט ממעשיו הרעים, ווי אזוי, האט ער געזאגט פארן בריסק, דו ווייסט ווי אזוי, ווייל ויהי לי שור וחמור, איך האב אים אנגעקוקט ווי א שור וחמור, איך האב אים אנגעקוקט ווי א שור וחמור, האט דער בריסקער רב דאס נישט געקענט הערן אז דאס איז פשט אין פסוק, ער האט געזאגט, פשט אין פסוק איז דאס נישט, אבער שפעטער וועל איך ברענגען אז איר טוט אים צו קאכן ווי די, ווי די מימרא איז אמת. ווי דאס איז אמת אז נאר דאס קען האלטן א מענטשן אין יראת שמים, מ'דארף אנקוקן יענעם ווי א שור וחמור, קוק אים אן ווי א נעבעכדיגער, קוק אים אן ווי א נעבעכדיגער, דער דער האלט דאס אזא טרייפענע כלי, א שור וחמור איז ער, דו וועסט אים אנקוקן ווי א נעבעכדיגער, ממילא איז לא למדתי ממעשיו הרעים. יא. דער נציב ברענגט אין העמק דבר די זעלבע זאך אז ויחן די וואך ויחן את פני העיר האט מיר געשמועסט פריער פון הייליגן דברי חיים יא אז ער איז נישט אריינגעגאנגען אין די דירה פון לבן ער ברענגט דער נציב ברענגט אין העמק דבר שטייט ויחן את פני העיר זאגט ער שלא נכנס לדור בעיר ער נישט אריינגיין אין שטאט אריין אלא חנה מחוץ לעיר ונקרא פני העיר, והוא כמדתו של יעקב להיות בדד לא מעורב עם אומות העולם, מ'גייט נישט, מ'גייט נישט אריין אין אזא שטאט. מ'דארף נישט מסביר זיין בפרוטרוט אויף וואס מ'רעדט רבותי, אבער זיי, אבער איינער זאל וויסן אז ער דערווייטערט זיך פון א טרייפענע כלי איז מקיים קדושים תהיו דאורייתא.

כ'וועל זאגן אז די וואך שטייט אין אנהייב פרשה ווען מ'האט אים געזאגט הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו יא שטייט וירא יעקב מאוד יעקב אבינו האט מורא געהאט מורא געהאט שפעטער אין סוף פרשה שטייט האט מען געזאגט יעקב עשו זאגט פאר יעקב נסעה ונלכה ואלכה לנגדך שטייט נישט האט מורא געהאט פארוואס איז דאך דא אז דו נסעה ונלכה ואלכה לנגדך, האב איך דאך נישט מורא. דא ווען שטייט והנה הולך לקראתך, ער קומט לקראתו, ער וויל מיר ווערן א גוטע פריינד, וירא יעקב וויי איז מיר נישט, ער וויל מיר דא ווערן א גוטע פריינד וויל ער מיר ווערן, ער וויל מיר ווערן א חבר וויל ער מיר ווערן, פון דעם האט ער מורא געהאט. אז א איד זאל וויסן וואס ער איז און ווי ער האלט זיך, און ממילא זאל ער וויסן זיינע גדרים און יראת שמים, זיי דערציילן דער חפץ חיים, נישט אין אנהייב האט מען נישט געוויסט אין אלע שטעט ווער ער איז, אין ראדין האט מען געוויסט גלייך, אבער אין די אנדערע שטעט שפעטער האט מען, ער איז דאך ידוע אז ער איז אין אנהייב געפארן אין שטעט פארקויפן די משנה ברורה'ס און די חפץ חיים, ער איז דאך געפארן אין די שטעט פארקויפן יודיע, בקיצור עס איז געקומען שבת האט ער געדארפט אכסניא. און עפעס איינער, איינער האט אים געזאגט, מען פלעגט דאך צוטיילן שטענדיג די געסט, ווייל איך זיין, איז איינער האט אים געזאגט, קענסט קומען צו מיר עסן שבת. האט ער אים געפרעגט, ווער עסט נאך דארטן ביים טיש? האט ער אים געגעבן א קוק אן, האט נישט געוואוסט אז ס'איז דער חפץ חיים, געגעבן א קוק אן, זאג שכוח אז מ'האט דיר געלאדענט, דו דארפסט וויסן ווער נאך ס'עסט ביים טיש? האט ער אים געזאגט איך הייס ישראל מאיר פון ראדין. פששש דער גרויסער עניו וואס איז מיט די וואכעדיגע סדרה? יעקב אבינו זאגט עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, יעקב אבינו איז דאך אן עניו וואס האט ער געזאגט דא ולא למדתי ממעשיו הרעים? ווייל ער איז געגאנגען זאגן פאר עשיו הער דיך איין איך קום צו דיר זאלסטו וויסן איך האב שוין געהאט צוטון מיט א לבן איך האב זיך פון אים נישט געלערנט איך בין יעקב איך ווייס וואס איך איז איך האב מיט דיר קיין חברותא נישט.

ליזשענסק, לובלין, לעלוב, ראדאמסק, ווייסט נישט ווי ער איז. הע. ער איז אנגעקומען צו עפעס א צומת דארטן, האט ער געטראפן ס'איז געווען דארטן א עמוד, וואס איז געווען דארטן פיר זייטן, איין זייט ליזשענסק, ראדאמסק, נו? לעלוב, און לובלין, עס איז געווען פיר זייטן. אבער, אבער וואס, אבער דער עמוד, און אבער, איז פון די ווינטן פון די רעגן, איז ער געפאלן אויף דר'ערד.

למה זה אמצא חן בעיני אדוני, איך דארף ביי דיר א נשיאת חן דארף איך? ווי האט יענער געזאגט, די ערשטע ברוגז איז די בעסטע ברוגז, האט אים געשטעלט גלייך אויפן פלאץ. אדרבה, דער חן איז כל מי שיש בו חן, זאגט די גמרא אין לולב וערבה בידוע שהוא ירא שמים, א ירא שמים'דיגער חן. יונגען די בית אברהם האט געזאגט, די יא, די וואס האבן יארצייט נאך עלטערן, נאך א טאטע א מאמע, ידוע שטייט אז מ'זאל לערנען משניות, וואס דער ראש פרק הייבט זיך אן מיט דעם אות פון די אותיות פון די נעמען, למשל איינער וואס האט אברהם, איז דער איז דער לערנט ער ברכות פרק ח' אלו דברים, יא, א', און שפעטער ב' במה מדליקין, ווען מען לערנט, און די בית אברהם געזאגט דעם עולם אמאל, אז א פרק זאל זיך אנהייבן מיטן אות צדיק איז נישטא, נאר.

א איד איז עוסק אין דעם, ער דערהייבט זיך אין דעם, ווי האט ער געזאגט ר' חצקל לעווענשטיין רש"י זאגט די וואך, יעקב אבינו זאגט צו די עבדים, וריוח תשימו בין עדר ובין עדר, דערום געדענקט איר די רש"י, וואס איז וריוח תשימו? עדר לפני חבירו מלוא עין, מען האט געדארפט כדי להשביע עינו של אותו רשע, ולתוהו על ריבוי הדורון, צושפרייט אויף גאנץ רבי עקיבא גאס, צושפרייט עס, ס'איז געווען צושפרייט. פארוואס? ווייל כדי להשביע עינו של אותו רשע. האט ער געפרעגט דעם עולם, איך פארשטיי נישט, איז עשו געווען א טיפש? דו ווייסט נישט עס שפרייט זיך גאנץ רבי עקיבא גאס? אבער ער ווייסט דאך וויפיל פארנעמט די גמלים מיט די פרות מיט די פרות מיט די דאס יא? זאגט רבי'ן דאס איז די גאנצע יצר הרע דמיון, נו דאס איז די גאנצע יצר הרע.

הייב אן צו רייסן, ווי דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט, כי תצא למלחמה דו וועסט אנהייבן א מלחמה על אויביך, ושבית שביו, וועסט אוועקנעמען די הרגשה אז דו ביסט שבוי ביי אים אין די הענט, הייב אן א מלחמה אביסל, הייב אן אביסל א מלחמה. און זאגט די וועלט א קינד גייט גייט מיט א קינד, לעבן א פראזשעקטאר איז דאך דא א צל. א צל השטן, און א קינד האט מורא פונעם צל, ווי גייט ער יעצט, יעצט גייט אוועק, ער קען עס נישט זען, וואס טוט די טאטע, וואס טוט די טאטע, ער גיט אים א נעם צום פראדזשעקטאר און אויס צל, נישטא גארנישט, נישטא דעם יענעם, די זעלבע זאך, דער מענטש דרייט זיך ארום, פו, די יצר הרע לייגט אריין דמיונות מיט חלומות, גיי לויף אריין צום פראדזשעקטאר, מיט די אלע צללי היצר וועלן בטל ומבוטל, לויף אריין צום פראדזשעקטאר צו די הייליגע גמרא, לויף אריין, לויף אריין אין בית מדרש, וועט עס אלץ בטל ומבוטל ווערן די אלע דמיונות די צללי היצר.

זאגט דער בעל התניא אזוי, ער שרייבט עס אין אגרת התשובה, כהדבר דומה, זאגט ער, לאדם המשים נגד אור השמש בחלון, ס'איז דא דא א פענסטער, פון די פענסטער דארף קומען אריין א זון, און דארטן האט זיך אוועקגעשטעלט קורי עכביש, איז צו טונקל, איז א מענטש שרייט זיך ארויס צו טונקל, אריין צו טונקל, צו טונקל, קומט א קלוגע אינגערמאן און זאגט, רבי איד, דו גולם, וואס וויינסטו? טראך, האט זיך אראפגעריסן. ס'זעהט דיר אויס, זאגט ער, ס'זעהט דיר אויס דומה לחוט של בוכיא זאגט ער, זאגט ער וקלושות רוב שבודאי הם יאפילו לו זאגט דער בעל התניא, כמו מחיצה עבה מאוד זאגט דער בעל התניא, דאס מאכט דיר טונקל כאילו ס'וואלט געווען דארטן א דיקע מחיצה, אבער למעשה זאלסטו וויסן דעם אמת א דמיון, דאס זעהט אויס ביי די חוט העכביש, זעהט אויס בנינים גדולים אבער ס'איז דמיונות. אבי עס זיך שטארקן, און שטארקט מען זיך אידעלעך. מען שטארקט זיך מיט יעדן ביסעלע שפת אמת ברענגט פון חידושי הרי"ם, ברענגט ער א פשט די וואך כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר, למי אתה ואנה תלך, לאמיך פריערט זאגן דעם קדושת לוי איבער דעם פסוק, לאמיך פריערט גיין קדושת לוי, קדושת לוי זאגט כי יפגשך עשו אחי איז, די עצה איז. און שטערק. איי א בחור וויל זיך אויפהייבן, עולם הייבט זיך דאך אויף פינף פארטאגס לערנען, יא? אבער דער יצר לאזט נישט, וואס טוט מען מיט אים? זאגט דער קדושת לוי, די עצה איז, זאלסט אים זאגן, הייב זיך אויף וועגן עפעס א גשמיות'דיגע זאך, אויף א גוטן גלאז קאווע, הא? צו שוואך? אויף א גשמיות'דיגע זאך. זיי הייבט זיך אויף אויף א גשמיות'דיגע זאך, אויף א גוטן גלאז קאווע. און אז דו ביסט שוין אויף די פיס, דו גייסט שוין אריין אין בית מדרש, דא איז א שיעור דארטן. טייטש דער קדושת לוי אזוי, כי יפגשך עשו אחי וועט ער דיר נישט לאזן ושאלך לאמר, ואמרת, זאגט ער, אין הארץ זאלסטו וויסן, שטילערהייט לעבדך ליעקב ווייל דארפסט גיין לערנען. אים זאלסטו זאגן אבער, מנחה היא שלוחה, אים זאג לאדוני לעשו. אים זאג עס איז עפעס א גשמיות'דיגע זאך. מיר איז דאך און איינמאל ביסט אויף די פיס גיי אין בית מדרש אזוי טייטשט דער קדושת לוי דער שפת אמת טייטשט א מוראדיגע ווארט ער ברענגט די אנהייב פון חידושי הרי"ם און שפעטער די המשך זאגט ער פון זיך ער זאגט אז עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה ער זאגט דער יצר הרע מאכט אויך די דריי זאכן ער פרעגט דאך אויך די דריי שאלות מי אתה ווער ביסטו ואנה תלך דאס קענסטו מאכן וואס דער אייבישטער וויל די מיינסט איז קען פריט נמי אטוס וועט נעם חשבון די מיינסט איז קען און גיב די בחשבון די מיין לא דא גרוב די צו ביניש קען קומען די צו ביניש קען און קומען ערגעץ די קען די מיינסט ארויף קומען אין בז צו מאלן זוכן אז געמאכט דאס קען איך דאס ער זוכט די צרור איז די חידוש הרים ער שטעל דו אויך צו די דרש אלעס מיט זיין ניסח למי אטו ואונו סיילך מיילה לפני חוד מיינסט די בדיטיס את אפס גמנה את אפס קען אבוך אופרייגן אויב מזל מעלה זאגט דער חידושי הרי"ם ואמרת דו זאלסט אים ענטפערן לעבדך ליעקב איך בין, איך בין א עבד לעבדך ליעקב, ווייסט פארוואס? מנחה, איך ווייס טאקע איך האב נאר אביסל יראת שמים, אביסעלע תורה, מנחה, מנחה הייסט זיך א קלייניקייט, אבער גלייך שלוחה לאדוני, גלייך צום כסא הכבוד, ווייסט פארוואס? ווייל עשו ועשה עקשן מיט דיר. ואמרת, דו זאלסט אים ענטפערן, ווען ער זאגט דיר למי אתה ואנה תלך, דו מיינסט דו'סט קענען אנקומען ערגעץ? ואמרת זאלסט ענטפערן לעבדך ליעקב איך בין, איך בין לעבדך ליעקב איך בין גרויס! פארוואס בין איך גרויס? מנחה איך ווייס אז איך האב א קליינע מנחה'לע, א קליינע אביסל לערנט אביסל דאווענט אביסל יראת שמים אביסעלע, אבער שלוחה לאדוני עס גייט גלייך צו לאדוני, פארוואס אז עשו עקשנ'ט מיט דיר, דאס זאגט דער חידושי הרי"ם, שפת אמת אויף דעם מסיים, והנה גם הוא אחרינו, דער אייבישטער אליין שטייט אונטער דעם קליינעם מנחה, דו זאלסט ענטפערן פארן יצר, דער אייבישטער אליין חלק באלוקי ישראל, דער אייבישטער אליין שטייט אונטער דעם קליינעם מנחה, אזוי צו וויסן אויפן יעדן קלייניקייט, די באקאנטע לשון יושר דברי אמת ברענגט נאר סימן ד', דאס איז דער עיקר. ועיקר, טוהן לדבר תמיד ביראת השם יתברך, אף על פי שידמה ס'דאכט זיך דיר שאין תועלת מזה. איך בין מיר געבליבן דער זעלבער. אבל בהמשך הזמן תגדל הנפש ביראת השם יתברך. שטענדיג זאלסטו רעדן וועגן יראת שמים, זאגט ער. נאכאמאל, ועיקר לדבר תמיד ביראת השם יתברך, אף על פי שידמה שאין תועלת מזה. אבל בהמשך הזמן תגדל הנפש ביראת השם יתברך, כמשל הצמח שצומח מעט מעט, ואין הצמיחה נראית לעיניים. זאגט דער יושר דברי אמת, מען זעט נישט דעם צמיחה, אלא שלאחר זמן כבר אפשר להכיר בצמיחותו שהוא גדול ממה שהיה לפני כמה ימים, די זעלבע זאך, דו וועסט רעדן און רעדן און שפעטער הערן, ס'איז אמאל אריינגעקומען א בחור צו א ראש ישיבה האט אים געזאגט, איך זע נישט איך שטייג, איך פרוב, איך לערן, אבער איך זע נישט איך שטייג, איך פיל נישט איך שטייג עפעס, האט אים דער ראש ישיבה געענטפערט, וועט א בחור גיין אין שפיגל קוקן יעדן טאג צו ער איז געוואקסן, וועט ער גיין גלייך צום דאקטאר. ער וואקסט נישט. ער וועט קוקן יעדן טאג צו ער איז געוואקסן. וועט ער גיין גלייך צו א דאקטער, ער וואקסט נישט, קען זיין צו א פסיכיאטער. ער וואקסט נישט. נאר וואס איז די תשובה? ס'גייט אריבער אבער א לאנגע צייט זעט מען ער איז געוואקסן, יא? אזוי איז אין יראת שמים אין תורה ויראת שמים אויך. דו זיי זיך נישט בודק, דו וועסט רעדן פון יראת שמים און זיצן און לערנען, ס'דא א ירושלמי אין שביעית פרק ה' הלכה א' זאגט די ירושלמי אז א בוים דער דרך פון א בוים איז ביי די ערשטע זעכציג טעג, די ערשטע זעכציג טעג נאכן אנפלאנצן געט ער ארויס נאר זעקס עלים, דאס טייטש יעדע צען טעג איין עלים. שפעטער, זאגט די ירושלמי, געט ער ארויס אין זעקס טעג זעכציג עלים, דאס טייטש אין יעדן טאג צען עלים. דו פארשטייסט? דו קוק זיך נישט איבער דא, דאס איז א בוים, דאס איז ועלהו לא יבול. לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט פון דברי ישראל די וואך. דער דברי ישראל זאגט די וואך אזוי, ויאמר יעקב, אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. והיה המחנה הנשאר לפליטה. טייטשט ער אזוי, ער זאגט אז די יצר הרע ארבעט דאך ווי א פוילישע גנב. ווי א פוילישע גנב, וואס איז געווען א פוילישע גנב? זיי האבן דאך געהאט די געשעפטן, וויאזוי האט עס געארבעט די גראסערי דארטן? זיי האבן געהאט די ברעט, די תריסין, די תריסין, די ברעט, וואס אויף די ברעט איז געלעגן אלע מאכלים וואס מ'האט פארקויפט, די אלע קאקוסן מיט אלע, אלע מעשה'ס, אינעווענדיג איז געלעגן די געלט מיט נאך אסאך זאכן. אבער דא איז געווען די ברעט וואס אויף דעם איז געווען אלע מאכלים, און איז דארטן געווען, וואס איז געווען די פוילישע גנב, איז צוגעגאנגען צו א אינגל, האט אים באוויזן א גרינע הונדערטער, יא, א גרינע הונדערטער, ווייזט אים פארן אינגל, ער האט אים געזאגט, דו ווילסט דעם גרינעם הונדערטער? אויב דו גייסט צו דארטן צום ברעט. און דו נעמסט פון דארטן א קאקוס ניס, נעמסט, גנב'עסטו אים א קאקוס, און שפעטער געסטו אים א מאך אזוי א פייג פארן מוכר, ווייסט אז דאס איז א פייג, געסט אים א פייג, קומסט צוריק צו מיר קריגסטו דעם הונדערטער. די קינד לאכט, צוגעגאנגען, און גנב'עט א קאקוס, די מוכר האט אים געשריגן, גנב! וואס ווילסטו אינגל? האט אים באוויזן אזוי א פייג. און האט האט דער מוכר אראפגעגאנגען פון הינטערן ברעט און האט אים אנגעהויבן נאכצולויפן, און דער אינגל געלאפן און ער איז אים נאכגעלאפן, און דעמאלטס איז דער פוילישער גנב אריין אין געשעפט און אויסגעליידיגט אלע מיליאנען, אלע מיליאנען, זאגט ער דער פוילישער גנב האט געמיינט דעם קאקוס ניס, אה! וואס האט ער געמיינט? אויסליידיגן! אויסליידיגן דעם געשעפט, זאגט ער די יצר הרע ארבעט פונקט ווי דעם פוילישע גנב, ער האט געמיינט די עבירה האט ער געמיינט, ער האט געמיינט אז ביסט, ביסט נכשל געווארן, איך קען שוין נישט, איך ווייס שוין נישט, איך קען שוין נישט, זאגט ער די יצר הרע ארבעט פונקט ווי דעם פוילישן גנב, ויאמר יעקב, זאגט דער דברי ישראל, יעקב אבינו האט געזאגט אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו, האט מען גע'גנב'עט א קאקוס ניס, נכשל געווארן מיט א עבירה, אבער איך וועל זיך נישט לאזן פונקט ווי דעם פוילישע גנב ער זאל מיר בא'גנב'ענען דעם גאנצן לעבן וועגן דעם, נאר והיה המחנה הנשאר לפליטה,